נאר וואס דען, בשעת מען איז ארויס פון מצרים און מען האט געדארפט האבן א רפואה פאר די בעלי מומין, האט דאס תורה אויכעט געגעבן, און בשעת מען האט געדארפט האבן א ביאור, פארוואס האט מען זיך אפגעמאטערט צוויי הונדערט און צען יאר אין א וועג אין גלות מצרים, האט תורה דאס אויכעט פארענטפערט, אראפגענומען די שוועריקייט

און זאגט אז נגלה דתורה ווערט אנגערופן בלשון המשנה גופי תורה, און פנימיות התורה ווערט אנגערופן נשמתא, נשמתא דאורייתא איז אויכעט ניט ווי מען וויל מפרש זיין, אז אזוי ווי אידן האבן זיך דעמאלט געפונען נאך די גזירות פון שנת ת"ח ות"ט לא עלינו, און זיינען געווען אין שפל המצב, און די פרנסה איז געווען אין אן אופן פון הרס וחורבן, און ס'איז געווען די אלע עניינים כידוע ווי דער מעמד און מצב ווי ס'איז געווען נאך די רדיפות און גזירות פון ת"ח, און דערנאך אויכעט בשנים שלאחרי זה, און בשעת אידן האבן זיך געפונען אין אזא מין שפל המצב, האט מען צוגעטראכט אן עצה אז מען זאל זיי געבן אן עצה מתקרב זיין זיך להקדוש ברוך הוא על ידי השמחה וטוב לבב, און יעדער קען דערצו דערגרייכן אפילו וואס ער איז ניט קיין למדן על ידי עבודת התפילה, ובכל דרכיך דעהו, דורך שמחה וטוב לבב און קיום המצוות. וואס אמת טאקע דאס איז אזוי, אט דאס וואס האט אויפגעלעבט אידן לאחרי הגזירות האלו, איז דאס געווען די שיטת החסידות, וואס האט געגעבן יעדער אידן א מעגליכקייט אז מתוך שמחה וטוב לבב זאל ער געפינען זיין שטארקייט און דעם יסוד בחיים, ניט נתפעל ווערן פאר די אלע שוועריקייטן וואס זיינען געווען בעבר. און וואס ער האט געהאט דעמאלט, וואס, וואס ער האט זיך געדארפט ביי זיך זיין אראפגעפאלן בתכלית, ובפרט נאך אט די וואס האבן ניט געהאט קיין שייכות צו הבנה והשגה בלימוד התורה, האט דאס תורת החסידות זיי געגעבן דעם אנהאלט און די שמחה ביז וואנעט אז זיי זיינען געווען חיים בכל יום, ניט נאר בשבתות,

וואס במילא באקומט א איד ניט נאר חיי אדם אדמה לעליון, נאר ער באקומט נאך די נשמה דערפון, אז ניט נאר בשעת ער לייגט תפילין ווערט ער דאך דערויף לשעבד המח והלב, ווי ער זאגט אין שולחן ערוך אז דאס איז די כוונה פון מצות תפילין וואס מען מוז דאס מכוון זיין

תפילין וכיוצא בזה, וואס הנחת תפילין טאר זיך נישט זיין, טאר זיך נישט זיין קיין היסח הדעת, במילא איז דאך פארשטאנדיג אז אויב ער איז א מוטרד בפרנסה איז דאס שווער אים ביי אויסצוקומען אן היסח הדעת,

אין אן אופן של הרחבה מ'האט פרנסה בהרחבה, אבער די טרדות אין דעם איז מקויים געווארן ווי דער מאמר המשנה אז מרבה נכסים איז ניט ס'ווערט ווייניגער דאגות נאר מרבה דאגה ווען ווערט מערער טרדות פרנסה.

אבער ס'נישט דער ענין אז ס'איז געווען אז מ'האט געפונען א רפואה צו א מצב פרטי, דאס איז בדוגמא ווי גערעדט פריער בנוגע צו מתן תורה בכלל, און נאך א דוגמא מער שייכות בלא זה איז אט דאס וואס מ'לערנט הלכות החג בחג,

גיט עס אים א שבת'דיגן לעבן, איז אט דעמאלט איז דא די הלכות פון שבת וואס זענען נוגע בפרט, נוסף אויף כללות החיות וואס ער האט ביום השבת, בימים בכלל האט ער ביום השבת נאך א ענין מיוחד, אט דאס איז דער ענין השבת, ועל דרך זה הלכות החג פון פסח אדער שבועות אדער סוכות וכו'. וואס על דרך זה איז אויכעט בנוגע צו פנימיות התורה, און ווען מען וואלט דאס נישט געגעבן וואלט דאס געגעבן די נשמה מגלה געווען און לעבן און אנטפלעקט פאר יעדערן די נשמה פון תורה ומצוות, וואס תורה ומצוות זענען דאך חיינו ויארך ימינו, אז זיי זענען די נשמה און די חיים פון א אידן, און דאס איז די נשמה פון די חיים פון א אידן. און אז ס'קומט א זמן מיוחד און א מעמד און מצב מיוחד וואס מ'געפינט זיך ווי דעמאלט רחמנא ליצלן אין שפל המצב, אט דעמאלט איז במיוחד נוגע אז מ'זאל דאס מפיץ זיין ביתר שאת וביתר עז, כדי אויף ניט נתפעל ווערן פון די שווערקייטן וואס מ'האט געזען ארום זיך, און כדי אפילו אזא מין וואס האט מפני סיבות שאינן תלויות בו או מצד איזה סיבה שתהיה ניט געקאנט האלטן ביי לימוד התורה והבנתה זאל ער אויכעט קאנען צוקומען צו א חיים של שמחה וטוב לבב דורך תורה ופנימיות התורה שלו. וואס אט דאס איז דער ביאור פארוואס איז דווקא בזמן ההוא נתגלה געווארן פנימית התורה, אבער וואס איז נתגלה געווארן איז נתגלה געווארן אן אופן חדש אין לימוד התורה און אן אופן חדש אין קיום המצוות, ניט חדש חס ושלום וואס מען האט עס דעמאלט אפגעמאכט, נאר דעמאלט איז דאס נתגלה געווארן אבער געגעבן האט מען דאס ביי מעמד